אונז האבן געענדיגט די פריערדיגע פרק ותחל רוח ה' לפעמו צו שמשון, ס'איז נישט געשטאנען פון וואס איז באשטאנען די רוח ה', און אונז גייען זען די גאנצע מעשה, ס'איז עפעס א מיסטעריעזע רוח וואס פירט שמשון, ער טוט אלע מינע אינטערעסאנטע זאכן, מעשה גבורה, מ'רופט אים שמשון הגיבור, און דאס איז בעצם די רוח ה' וואס פירט אים להושיע את ישראל מיד פלשתים. די ערשטע זאך וואס דאס איז לכאורה אויכעט א רוח ה', ער זעהט אין תמנה, תמנה איז א געגנט נעבן דארט, פלישתישע געגנט, דארט איז דא א בנות פלשתים א מיידל, א פלישתישע מיידל, און ס'געפעלט איר, זאגט פאר זיין טאטע און מאמע, ס'איז א גוטע שידוך, איך וויל מ'זאל רעדן מיט די מחותנים, נעמטס מיר פאר א פרוי. אינטערעסאנט אפילו די פלשתים זענען געווען די שונאים פון ישראל, זעהט אויס עס האט זיך געקענט מאכן מ'זאל חתונה האבן מיט א פלישתישע מיידל. און די טאטע און מאמע זיי זאגן וואס הייסט האסט נישט געטראפן אין בנות עמך אדער בנות אחיך אין די גאנצע ווי מ'זאגט האסט נישט געטראפן קיין נייס דזשואיש גירל אין די גאנצע אידיש האסט נישט געטראפן קיין מיידל וואס דיך געפעלן נאר די פלשתים הערלים שמשון ענטפערט נישט ער זאגט אותה קח לי כי ישרה בעיני יא מיר געפעלט איר געפעלט מיר וואס זאל איך טון. און דער פסוק זאגט ואביו ואמו לא ידעו כי מה' היא זיי האבן נישט געוואוסט אז דאס איז טאקע רוח ה' די אייבערשטער פירט דאס פארוואס כי תואנה הוא מבקש מפלשתים די אייבערשטער האט געפירט אז דורך דעם גייט געשעהן עפעס א נקמה אין די פלשתים די גאנצע זאך וואס ער האט זיך פארליבט א פלשתיש מיידל איז טאקע נישט געווען ריכטיג טאקע נישט געווען אויסגעהאלטן טאקע נישט אויסגעפעלט ס'איז נאר געווען א היכי תמצא אז שמשון זאל נקמה נעמען פון די פלשתים און אזוי ווי דער פסוק זאגט ובעת ההיא פלשתים מושלים בישראל די פלשתים האבן דעמאלטס געוועלטיגט איבער די אידן און די טאטע און מאמע זענען נאכגעגאנגען מיט אים איינגעגאנגען פאר די בקשה ביז דערווייל אויפן וועג זענען זיי געקומען צו כרמי תמנתה, די כרמים פון תמנה, און זעהט אויס זיין טאטע איז נישט געווען דארט פונקט יענע מינוט, נאר געגאנגען אויף אנדערע וועג אדער אויף די זייט, ותצלח עליו רוח ה' ס'איז געווען אה אנטשולדיגט, קומט א גרויסע לייב קומט קעגן אים, און די רוח ה', ס'הייסט די רוח גבורה, ס'קומט אויף אים געלינגט און ער צורייסט די לייב אזוי ווי ס'זאל געווען א גדי, א גדי איז אויך נישט אזוי גרינג פאר א מענטש צו צורייסן, אבער כאילו זייער גרינג צוריסן, ומאומה אין בידו, נישט מיט קיין שווערד, גארנישט מיט זיינע בלויזע הענט, און ער האט נישט געזאגט פאר זיין טאטע מאמע וואס איז געשען. אונז גייען זען אז ס'איז וויכטיג פון די המשך פון די מעשה אז דאס איז געבליבען א סוד נאר שמשון האט געוואוסט. ביז דערווייל איז ער געגאנגען צו רעדן צו די פרוי און ס'איז טאקע ס'האט אים געפאלן און נאך א טאג איז ער געקומען איר נעמען א צווייטע טאג און ער איז געגאנגען אויף די זעלבע וועג דארט ווי ער האט געכאפט די לייב און געגאנגען זעהן וואס טוט זיך מיט דעם טויטע לייב וואס ער האט איבערגעלאזט דארט האט ער געזעהן פונקט אין די לייב איז געווארן א האני קאמב א עדת דבורים א באנטש פון ביז האבן זיך געמאכט דארט זייער הויז אין דעם לייב אין די טויטע לייב. און ער האט אים רודה געווען, רדיית הדבש כאילו, ער האט אפגעשניטן די האניג פון דעם, ער האט זיך געגעסן געשמאקע האניג, עס געגעבן פאר טאטע און מאמע, ער האט נישט געזאגט אז עס קומט פון דעם, עס איז געווען א סוד, קיינער האט נישט געוואוסט פון די גבורה אז ער האט געהארגעט א לייב, און פונקט איז ארויסגעקומען האניג פון דעם לייב. יעצט ביזדערווייל איז ער געגאנגען, די טאטע האט גערעדט מיט די פרוי, האט מען געדאכט וואטעווער די סדר וואס איז געווען, און מען האט געמאכט א חתונה, א משתה, שבעת ימי משתה, ווי אונז גייען זען כי כן יעשו הבחורים, מען מאכט חתונה מאכט מען א פארטי. און די פלישתים האבן געזען אז שמשון נעמט האבן זיי געברענגט זיך דרייסיג מרעים דרייסיג פלישטישע בחורים יא זיי קומען זיך פרייען מיט די מסיבה מיט זייער שוועסטער צו זייער קאזן וואטעווער זייער מיידל וואס האט חתונה מיט שמשון צו איזה שהיא סיבה שטייט נישט פארוואס שמשון איז איינגעפאלן א וועג צו מאכן פרייליך ביים חתונה און ער זאגט איך גיי מאכן א חידה חידה א רידל א ממש א רידל אויב ענק קענען מיר זאגן ענק האבן זיבן טעג שבעת ימי המשתה מיך אויסצוזאגן די פתרון פון די חידה אויב ענק וועלן מיר מאכן א בעט אויב ענק זאגען מיך עס וועל איך ענק געבן דרײַסיק סדינים און דרײַסיק חליפות בגדים דרײַסיק סעטס קליידער טאמער פארגעט ער צו נישט זאגען וועל ענק מיר דארפען צאלן די דרײַסיק סדינים און דרײַסיק בגדים שוין זאגן זיי הער לאמיר הערען די חידה וואס האט ער געזאגט מהאוכל יצא מאכל ומעז יצא מתוק פון אוכל איז געקומען מאכל פון עסן א מאכל און פון עז פון שטארק איז געקומען מתוק זיס. סאו וואס פון וואס רעדט זיך דאס? האבן זיי נישט געוואוסט, דריי טעג האבן זיי זיך געמוטשעט, קומען די דריטע זיבעטע טאג, האבן זיי געזאגט די חברה פלישתים צו אשת שמשון צו די פרוי וואס האט זיך גענומען חתונה געהאט, אז דו מוזט איינרעדן דיין מאן, עסט אים מפתה זיין, עסט אים זאגן ער זאל אונז אויסזאגן ער זאל דיך אויסזאגן די פתרון פון די חידה און אונז זאלן עס אים זאגן, ווייל אז נישט וועלן ענק דיך פארברענען מיט דיין טאטע'ס שטוב מיט פייער, וואס איז דאס? דו קומט ברענגסט עפעס א עפעס א אידישע מענטש פון די שונאים די אונזערע און ער גייט אונז דא ער גייט נאך געווינען זיין בעט? קען נישט זיין אזא זאך. און וואס האט זי געטון? אזוי האט זי געטון, געגאנגען וויינען צו שמשון, אזוי ווי א פרוי קען טון, דו האסט מיר פיינט, דו האסט מיר בכלל נישט ליב, דו האסט געמאכט א חידה פאר מיינע, מיין בני עמי, מיין פאלק, און האסט מיר נישט אויסגעזאגט, און זאגט ער, כ'זאג אפילו מיין טאטע מאמע האב איך נישט אויסגעזאגט, אזוי ווי אונז האבן געזען פריער, לאביו ולאמו לא הגיד, אז וואס איז געווען מיט די אריה. בקיצור א גאנצע שבעת ימי המשתה וויינט זי, און האט נישט געקענט אויסהאלטן, די זיבעטע טאג האט ער איר אויסגעזאגט, כי הציקתהו, זי האט אים גערודפ'ט. האט זי געגאנגען און געזאגט טאקע, און שמשון האט פארשטאנען אז זי גייט אים זאגן, און דעם זיבנטען טאָג, פאַר ער קומט החרסה, פאַר די זון גייט אונטער, זאָגט, האָבן זיי געקומען זאָגן צו זאָגן די פתרון פון דער חידה, זיי האָבן געזאָגט, מה מתוק מדבש, ומה עז מארי, אין אַנדערע ווערטער, דער מתוק וואָס האָט, איז געווען דבש וואָס איז אַרויסגעקומען פון, אַ, דאָס איז די, וואָס איז די זיס, און דער עז איז די אַרי, און דו האָסט גענומען אַרי, דבש פון אַרי, די אוכל יצא מאכל האָבן זיי נישט באמת מסביר געווען, אינטערעסאַנט. לכאורה מיינט עס די לייב וואָס קען פאַרצוקן, ער איז געוואָרן עסן, פון אים איז אַרויסגעקומען האָניק. האט ער זיי צוריק געענטפערט אויך מיט אזא מליצה, לולא חרשתם בעגלתי לא מצאתם חידתי ענק האבן חורש געווען געאקערט מיט מיין אייגל, מיט מיין קי, מיין קליינע קי, נאכדעם האט מען געטראפן אין גיכער, אין אנדערע ווערטער ענק האבן מפתה געווען מיין ווייב האט אפשר זי חושד געווען אפילו מער, אין אנדערע ווערטער א גרויסע חכמה, ענק האבן באקומען איינער האט אים ענק אויסגעזאגט. גרויסע חכמה. דערווייל, ער דארף זיך זיי צאלן זיין בעט, וואס האט ער געטון? פשוטע עצה, תצלח עליו רוח השם, ער איז געגאנגען אין אשקלון, א נעבער די נאך א פלישתימ'דיגע שטאט, געהארגעט דרײַסיק אשקלון פלישתים, גענומען זייערע חליצות, זייערע העמדער, זייערע רעקלעך, גענומען די רעקלעך, געגעבן די קליידער צו די צו די מגידי החידה, געווען מורא'דיג בייז, דאס הייסט געהארגעט דרײַסיק פלישתים פאר דעם חוצפה אז זיי האבן גע'גנב'עט. געטראפן זיין חידה, איז ער אזוי בייז אויף זיין ווייב, ער האט פארשטאנען אז זי איז נישט אויף זיין זייט, איז ער אהיים געגאנגען צו זיין טאטע'ס שטוב, און טאקע זיין ווייב איז נישט געבליבן מיט אים, זי איז געגאנגען צו איינער פון די חברים, איינער פון די דרייסיג חברים וואס האבן גע'חרש'ט אין בעגלתו, זי האט טאקע גע'חשד'ט געהאט מיט איר צום סוף, בכלל נישט געבליבן שמש'נס ווייב.